שפראכליכע פארווארצלטקייט, ביאליק איז ניט סתם אזוי פארבונדן מיט דעם עבר פון זיין שפראך, דאס איז יעדער דיכטער, דערהויפט יעדער העברעאישער דיכטער. ביאליק'ס פארבונדן זיין מיט דער שפראכליכע ירושה מיינט זיין פארווארצלט אין איר, מיינט פון איר ארויסוואקסן. ניט ער נעמט ביי איר, דאס טוען אנדערע אויך, נאר ער נעמט זיך פון איר. ער קומט פון איר ארויס און איז איינס מיט איר.

נישט קיין אמת, נישט קיין יושר, נישט קיין רחמים, נישט קיין דין, נו איז וואס? דאס רעדל דרייט זיך אן א ציל און אן א זין. איר ווייסט ניט ווער עס זאגט דאס, סתם אזוי א אידיש קינד

זיין, האבן א הארץ וואס קרענקט פאר יענעם וואס קארטשעט זיך פון פרעמדן שמארץ און ווערט פארברענט פון יעדנס גיהנם. מען דארף אין זינען האבן דעם עטישן ווילן וועלכן ער האט אויסגעדריקט אין די פערזן, איך בין פון גאט מיט מוט באשמידט, וואס רייסט אויס בערג און ווערט ניט מיד, וואס לאזט מיין רוקן זיך ניט בויגן,

אבער, און אט דאס איז דער הויפט אונטערשייד צווישן דעם העברעאישן און דעם אידישן ביאליק, אין העברעאיש האט טריאומפירט דער נביא און דער טראגיזם, אין אידיש דאס קינד און דאס שפיל. די נביאיש שטורמישע, וואולקאנישע, אין שחיטה שטאט, דאס לעצטע ווארט און איך בין נישט אויף אייער רוף געגאנגען שטאמען פון דעם העברעאישן ביאליק. אי זייער אינהאלט

לייענט א פרייליכס, אין דעם ליד זענען דא היפשע עטליכע טראפנס גרינע גאל. נישט קיין טראפן צו דער קוויקונג, אויסגעטריקנט ווי א קוואל. וואסזשע שמאכט איר? נעמט דעם בעכער, גיסט אים אן מיט גרינער גאל. אבער. אויסגעזופט, און נישט פארקרימט זיך, נישט קיין ציטער אין די הענט.

פאר אונז שטייט א גוט ברודערישער און א גאסטפריינדליכער אוקריינער איד, אן עכטער פאלקס מענטש, ער גיט אונז אפ א ברייטן שלום עליכם, ער כאפט זיך ארום מיט אונז, און ווילט איר אפשר זיין א באלן, אנקוקן מיין שיינעם גארטן? זייטזשע מוחל, קומט ארויס, קוקט אים אן, און אט שטייט ער דארטן. די שפילעוודיגע אידיליע האט פארנומען דעם ארט פון דער אנגעצויגענער דראמע,

ווי האט ביאליק אליין אמאל געשריבן אין זיין עסיי חבלי לשון, נאר דער וואס גלייבט אז ראובן קאן ווערן שמעון, וועט גלייבן אז מען קאן מיט איין מאל דורך א ווערטערבוך איבערזעצונג פארוואנדלען איין שפראך אין א צווייטע, אבער דער וואס ווייס אז יעדע שפראך איז א לעבעדיג ארגאניש וועזן, א וועלט פאר זיך אליין, דער וועט קיינמאל ניט גלייבן אין אזא זאך.

דאָס זײַנען גאַנצע לעבנס, גאַנצע לעבנס, צעבראָכענע אױף אײביק װי אַ שאַרבן. דו גײסט, דו לױפֿסט, דו פּלאָנטערסט דיך אין חורבן. מעש, זילבער, פֿוטער, שמות, זײַד און אַטלעס, צעריסענע, צעפֿליקטע אױף פּיץ-פּיצלעך, מיט פֿיס צעטראָטענע שבתים, יום-טובֿים, נדנס, טליתים, תּפֿילין, פּאַרמעט, שטיקער תּורה.

דען גאט האט דיר מיט מילדער האנט געשענקט א צווילינג, א שחיטה מיט א פרילינג. דער גארטן האט געבליט, די זון געלויכטן, און דער שוחט האט גע'שחט'ן. דער חלף האט געגלאנצט, און פון דער וואונד האט בלוט מיט גאלד געפליסט. אנטלויפסט? באהאלטסט זיך אין א הויף? אומזיסט! אט איז א בערגל מיסט,

און דו פאררייסט דעם קאפ, ניטא קיין הימל, א דאך, א שטומער דאך מיט שווארצע שינדלען. אט הענגט א שפין, גיי פרעג דעם גרינעם שפין, ער האט געזען אלצדינג, ער איז אן עדות, איין לעבעדיגער עדות אויף דעם בוידעם, לאז ער זשע דיר דערציילן אלע מעשות, פון נאָזלעכער מיט נעגל, קעפּ מיט האַמערס, פון מענטשן נאָכן קוילען קאָפּ אַראָפּ ווי גענדז צום באַלקען פון דעם בוידעם אויפגעהאַנגען, און פון אַ קינד אַן איינגעשלאָפנס מיט זיין מאַמעס צעשפּאָלטענע און טויטע ברוסט אין מיילכל, און נאָך אַ קינד אַ לעבעדיקס צעריסן אינאיינעם מיט זיין לעצטן שריי אויף צווייען, אַ האַלבער מאַ.

צוגעקוקט, אין דער ערד געלעגן און געשוויגן, און ניט די אויגן זיך אַרויסגעריסן, דעם קאָפּ זיך ניט צעקלאַפּט און ניט אַראָפּ פֿון זינען. און אפשר האָט נאָך יעדערער פֿון זיי באַזונדער פֿאַר זיך געפֿליסטערט שטיל מיט זײַנע לעפֿצן, טו גאָטעניו אַ נס, פֿאַרבלענד זיי, גאָט, די אויגן, זיי זאָלן מיך, דײַן קנעכט, נישט זען.

ווי א פארסמטע פייל, טויט הונגעריג מיט ברענענדיגן גיפט, אינמיטן הארצן פון דיין אייגן פאלק. און מארגן גיי ארויס אין גאס, בן אדם, און זע, א מארק, א מארק פון לעבעדיגע ברוכווארג, דערשלאגענע, האלב-טויטע מענטשן-ווערים, צעבראכענע און אויסגעקרימטע רוקנס, פֿאַרװיקלטע אין שמאַטעס הױט און בײנער, מיט קינדער װיסטע קאַליקעס, מיט װײַבער צום טױט פֿאַרמאַטערטע און אײַנגעדאַרטע, אַ הײשעריק, סוף זומערדיקע פֿליגן, באַפֿאַלן טיר און טױער, אַלע פֿענצטער, באַלאַגערן די שװעלן פֿון די הײַזער און שטרעקן אױס געלערנטע צו בעטלען, קרומע הענט מיט אױפֿגעדעקטע אײטערדיקע װוּנדן, און יעדערער שרייט אויס זיין פעקל סחורה, פאררייסנדיג די לויזע אויגן צו די פענסטער, ווי קנעכט, ווי הינט געשלאגענע צום באלעבאס, א גראשן פאר א וואונד, א גראשן פאר א וואונד, א גראשן פאר אן אלטן טאטנ'ס טויט און פאר א יונגן חופה-זון א קדוש.

דאָס לעצטע װאָרט, נבֿיאיש! איך בין צו אײַך פֿון גאָט געשיקט, ער האָט געזען איר װערט דערשטיקט, ער האָט געזען איר פֿױלט און פֿאַלט, איר װערט פֿון טאָג צו טאָג מער אַלט. און אָפּגעלאָזט האָט זיך די האַנט, און אױסגעלאָזט האָט זיך די מאַכט, און גאָט האָט זיך אין אײַך דערמאָנט, און ער האָט מיך צו אײַך געבראַכט. און גאָט האָט מיר געזאָגט אַזױ,

איך האָב געפֿאָלגט און בין געגאַנגען. מײַן װעג איז פֿול געװען מיט שטײנער. נאָר אײן געפֿיל און אײן פֿאַרלאַנגען האָט טיף געגליט אין מײַנע בײנער. איך האָב געפֿילט, איר זײַט בײַ שלאַנגען. און מיט אײַך, בײַ אײַך, קײנער, קײנער. מיך האָט געטריבן אײַער װײטאָג. איך האָב געמײנט, מײַן הילף איז נױטיק. איך בין געשטראָפֿט פֿון גאָט מיט האַרץ. איך האָב אַ האַרץ װאָס קרענקט פֿאַר יענעם, װאָס קאָרטשעט זיך פֿון פֿרעמדן שמאַרץ און װערט פֿאַרברענט פֿון יעדנס גיהנום. סוף זײַט איינס, המשך זײַט צוויי.